איך וויל אייך דערמאנען אז שוין דעם אכט און צוואנציגסטן יאר פיר מיר דורך, יאר איין יאר אויס, אזכרה נאך אונזערע אומגעקומענע אין ווילנע, און אין דער גאנצער צייט איז חבר גארוויס געווען דער וואס האט געמאכט אל מלא רחמים, און דער חבר, וואס האט אנגעצונדן די ליכט דא, איז דער עלטסטער פון אונז פון די ווילנער אידן, דעריבער גיבן מיר אים אזא כבוד.

פון דער ליקווידאציע פון ווילנער געטא וואס איז געשען דעם דרײַ און צוואַנציקסטן סעפטעמבער נײַנצן דרײַ און פֿערציק. אבער דאס איז געווען דער קולמינאציע פונקט פון דעם אומקום פון די אידן. ס'האט זיך אנגעהויבן מיט אפאר יאר פריער, דעם איין און צוואַנציקסטן יוני, ווען די נאצישע חיילות זענען געקומען אין ווילנע און ס'האט זיך אנגעהויבן דער געיעג,

אויף די אידן פון ווילנע, נאר אויף די אידן פון גאנצער ווילנער אומגעגנט, פון די שטעט און שטעטלעך. אבער דאס איז געווען בלויז אין איין שטאט. אבער מיר דערמאנען איצטער די אומגעקומענע פון די אידן אין גאנץ פוילן,

יידישע קהילות, וועל מיר האבן אזא ציפער וואס עס האט געגעבן דער יד ושם אין ישראל אין א בוך וואס איז ארויסגעגאנגען מיט אפאר יאר צוריק, און דארטן זענען דא אינפארמאציעס אזעלכע וואס קען אויפשוידערן יעדער איינציגן נישט נאר א אידן נאר יעדער איינציגן מענטשן מיט מיט פון גוטן ווילן ווי מען רופט צו זאגן. דרײַ און דרײַסיק טויזנט זעקס הונדערט איין און נײַנציק קהילות זענען חרוב געווארן אין פוילן און פון פוילן און פון אלע לענדער אין אייראפע אין מזרח און אין דרום מזרח אייראפע. אין פוילן אליין זענען חרוב געווארן זעכצן טויזנט זיבן הונדערט אַכט און צוואַנציק קהילות, שטעלט אייך פאר, זעכצן טויזנט זיבן הונדערט שטעט און שטעטלעך, פון די שטעט און שטעטלעך זענען אומגעבראכט געווארן אלע אידן, כמעט אלע אידן זענען פארשיקט געווארן אין די קאנצענטראציע לאגערן, פון טשעכיע פֿיר טויזנט פֿינף און זעכציק, פון אונגארן צוויי טויזנט זעקס הונדערט פון סאוועטן פארבאנד וואו די נאציס זענען געקומען אין איין און פערציגסטן יאר און זיי האבן גלייך זיך ארויפגעווארפן אויף די אידישע באפעלקערונג וואס א סימבאל פון דעם האבן מיר באבי יאר פון קיעוו פון סאוועטן פארבאנד טויזנט זעקס און אַכציק קהילות אידישע קהילות זענען אומגעבראכט געווארן פון די נאציס. פון לעטלאנד פֿיר הונדערט דרײַצן, פון ליטע צוויי הונדערט זיבן און נײַנציק. איר זעט אז די צוויי הונדערט זיבן און נײַנציק קהילות פון ליטע איז א קליינער מיעוט פון די אלע אומגעבראכטע קהילות פון גאנץ פוילן, פון גאנץ אירופה. אין עסטלאנד פֿופֿציק. מיר זיין זיך היינט מתייחד מיט די נשמות פון די אומגעבראכטע, קודם כל פון אונזערע נאענטע משפחה מיטגלידער ווארום יעדער איינציגער האט עמעצן דארטן פארלארן, פון די אלע פון פון די אלע אידן וואס זענען אומגעקומען צוליב דעם וואס זענען אידן, פון ווילנע און פון די ארומיגע שטעט און שטעטלעך און פון אלע אידן פון גאנץ אייראפע וואס זענען געבראכט געווארן קיין פוילן אין דער אין דעם שחיטה שטאט, שחיטה לאנד, וואס זענען געבראכט געווארן אין פארשידענע קאנצענטראציע און טויט לאגערן ווי אוישוויץ, מיידאנעק און אנדערע. דעם היינטיגן אוונט. ווי אַל, ווי אַל, דעם הײַנטיקן טאָג, ווי אַלע טעג, באַערן מיר זייער אָנדענק. און איך וויל איר זאָלט דערמאָנען, אַז, אַז אין די חדשים סעפּטעמבער, טיילווײַז אין אָקטאָבער, האָבן די נאַציס ספּעציעל אויסגענוצט די טעג פֿון יום-טובֿים, פֿון די, פֿון די ימים-נוראים, גראדע אין די טעג האבן זיך אויסגעקליגלט צו מאכן די גרעסטע שחיטות און גרעסטע אזויגערופענע אקציעס איבער די אידן פון פוילן. און היינט וועלן אויפטרעטן פאר אייך אפאר מענטשן וואס זענען געוועזן אין די לאגערן און אין געטאס און אין ביי די פארטיזאנער באוועגונג.

מיר קומען זיך צונויף, יאר אריין יאר ארויס, צו דער אזכרה פון דעם ווילנער אידנטום, פון אונזערע נאנטסטע און טייערסטע. איך וועל היינט דערציילן ווי אזוי עס איז פארגעקומען די ערשטע גרויסע סעלעקציע אין אוישוויץ, צווישן וועלכע עס האבן זיך געפונען אסאך ווילנער וואס האבן געוואוינט אין אויסלאנד. מיר רעדן ווען מיר קומען זיך צוזאמען אויף די אזכרות וועגן טארטורן, וועגן אופנים פון אומברענג. אבער זעלטן ווען מיר באשרייבן און דערציילן ווי אזוי האט אויסגעזען דער ארום פון דעם אומקום ארט. אוישוויץ איז געבויט געווארן פון די פאלאקן, און זיי האבן זיך קיינמאל ניט פארגעשטעלט אז דער נאמען אוישוויץ וועט אריין אין דער געשיכטע ווי דער סימבאל פון די סאמע מערדערליכסטע וואס א קראנקע פאנטאזיע האט געהאט צוגעטראכט. וואס עס איז מענטשליך אומגלויבליך צו באגרייפן. אוישוויץ איז געבויט געווארן פאר קאזארמעס. צוויי-שטאקיגע בנינים, ליכטיגע פענסטער מיט פליסיגע וואסער, די דעכער באדעקט מיט רויטע קאכעלס, מיט גאסן צווישן די געביידעס, האט עס אויסגעזעהן אין א זוניגן טאג היימיש און געמיטליך. די אפיציעלע פוילישע סטאטיסטיק זאגט אז אין אוישוויץ זענען אומגעבראכט געווארן פיר א האלב מיליאן מענטשן, אבער זיי שטעלן ניט פעסט וואס פאר א פראצענט אידן האבן פארגעשטעלט. אויך זאגן זיי אז אוישוויץ איז געווען א אינטערנאציאנאלער אומקום לאגער, פאלאקן און אידן זענען געווען די גרעסטע צאל. און זיי גיבן צו אז אידן פון רוסלאנד, פראנקרייך, בעלגיע, גריכנלאנד, יוגאסלאוויע, אונגארן, טשעכאסלאוואקיע, דייטשלאנד, זענען געווען אין גרויסע צאלן, אבער זיי פארגעסן צו דעטאלירן אז די צאל אידן אומגעבראכט אין אוישוויץ זענען געווען דריי א האלב מיליאן. אין טויזנט נײַן הונדערט צוויי און פֿערציק. אין חדש אווגוסט, אין א שיינעם זומערדיגן טאג וועלכער האט צוגעגעבן מוט און האפנונג, האט מען דעם גאנצן לאגער נאכן אפעל אריינגעטריבן צוריק אין די בלאקן. יעדע ענדערונג האט שטענדיג ארויסגערופן פארדאכט און שרעק, און גלייך איז געקומען דער ארויסגעשריי פון די בלאקעלטסטע און שטובן דינסט אויסטון זיך אלץ איבערלאזן אין די בלאקן און ארויס מ'האט זיך אנגעקוקט איינע די אנדערע ניט ארויסרעדנדיק קיין ווארט יעדער האט זיך געאיילט ווייל די מינדסטע פארשפעטיגונג האט געקענט אנהייבן לויפן קלעפ און שטעקנס יעדער קלאפ איז געווען פאטאל דער גאנצער לאגער האט זיך באוויזן אין זיין גאנצע נאקעטקייט. און אויסטוענדיק זיך צוריק אויף די און אויסטוענדיק זיך און אויסשטעלנדיק זיך צוריק אויף די ערטער פון דעם אפעל פלאץ וואס עס איז באשטימט געווארן פאר יעדן בלאק און קוקנדיק אויף יענעם האסטו דערזען ווי דו אליין זעסט אויס פינף טויזנט נאקעטע מיט געשוואלענע פיס אנגעגאסענע מיט וואסער און סקעלעטן קערפערס אוועקגעשטעלט אויף זיי פול מיט פורונקולאז מיט הויט-פלעקן, מיט געשווירן. אין יענעם מאמענט האבן מיר פארשטאנען אז דאס איז א סעלעקציע. סעלעקציעס זענען אייגנטליך פארגעקומען טאג טעגליך. יעדע פרי מארגן פארן ארויסגיין צו דער ארבעט פלעגט מען אפקלייבן די קראנקע וואס האבן שוין ניט געקענט גיין און אוועקפירן אין קראנקן-בלאק, און פון דארטן פלעגט מען זיי פירן אין גאז-קאמער. אדער אייניגע פלעגט מען איינשפריצן פענאל, און דאס איז געווען א מאמענטאלער טויט. היינט איז אבער דאס ערשטע מאל וואס זיי האבן דורכגעפירט דאס ערשטע גרויסע סעלעקציע פון א גאנצן לאגער. דער לאגער איז געווען פארלייזיגט, טיפוס האט זיך באוויזן, און די דייטשן האבן געהאט און מורא געהאט אז די קראנקהייט וועט זיך אריבערווארפן צו זיי. א טויטע שטילקייט האט באהערשט דעם דרויסן, יעדער איז געווען פארטון מיט זיך, מיט זיינע געדאנקען. דער קאמף פארן לעבן איז אנגעגאנגען אין יעדערן, אין מאמענט ווען דו האסט איבערהויפט אויפגעהערט צו טראכטן, וועגן דיין לעבן האסטו עס פארשפילט. איך וואלט ניט געזאגט אז עס איז געוועזן רעזיגנאציע, אבער עס איז געווען פאר יעדערן פארשטענדליך אז ס'איז ניטא קיין אויסוועג. דאס איין און איינציגע וואס דער מענטש האט פארמאגט איז זיין ווילן צום לעבן, דעם אריבערלעבן, דאס האט ארויפגעצוואונגען א איבערמענטשליכע אנשטרענגונג צו זיין א מענטש מיט ווירדע, דאס האט געמאכט אויסקוקן ענערגישער, קעמפערישער, פעאיגער צו פיזישע ארבעט. קיין אנדערע ניסים זענען ניט געווען. אט אין יענעם מאמענט. האב איך געהערט ווי איינער רעדט צו מיר און האט איבערגעריסן מיינע מחשבות, דאס האט גערעדט מיין פריינד אברהם, א איד וואס איז געווען א שכן לעבן מיר לעבן מיין בעט און געארבעט מיט מיר צוזאמען, הערסט וואס איך וועל דיר זאגן, טאקע צוליב דעם וואס מען רופט מיר אברהם, דערמאן איך זיך די מעשה מיט סדום וואו אברהם דינגט זיך מיט גאט ניט אומצוברענגען אין סדום, טאמער זענען דארטן דא מענטשן וואס זענען ניט שולדיק, אבער גאט איז גערעכט, ניט געווען קיין אומשולדיקע. ניסים מיט אברהמען, מען האט אים אריינגעווארפן אין קאלך אויוון און ער איז ניט פארברענט געווארן, אפשר, אפשר וועט געשען מיט אונז א נס. אבער גאט ווייזט ניט צוויי מאל דעם זעלבן נס, און אויב דו גלויבסט אין גאט, דארפסטו ניט בעטן קיין ניסים. אין דער מינוט. הערט זיך די יונקער טריט איבערן ברוק פון אוישוויצער לאַגער, די עס-עס קומען, די עס-עס קומען. אַלץ און אַלע האַלטן איין דעם אָטעם, און עס הייבט זיך אָן דער פּראָצעס מי בחיים ומי במוות. דער מלאך המוות מיטן אויסגעשטרעקטן פינגער ווייזט אָן, און אַן אַנדער עס-עס פאַרשרייבט דעם נומער, אַזאַ און אַזאַ. און דערגייענדיק צו אונזער ריי איז דער אָנווייז געפאַלן אויף אברהמען, און אברהם האָט זיך געריכט, ווער האָט זיך ניט געריכט? און ווען דער עס עס דערווייטערט זיך, פאַרענדיקט אברהם זיין שמועס מיט מיר, ווענדנדיק זיך צו גאָט, דו באַגלייסט דיין פאָלק צום קרעמאַטאָריע, און דאָרטן איז דער גיהנומדיקער פייער. אָ גאָט, זיי זיך מרחם! זיי אל רחום וחנון און פאר אים און פאר אזויפיל אונזעריגע איז ניט געווען קיין אל רחום וחנון. איך פארמאך די אויגן אויף א מינוט איך באפריי באפריי זיך פון דעם טאג-טעגליכן הו-הא, דערמאנענדיג יענע צייט, און דו זעסט די נאנטע נאנטסטע. מיר זענען מיט זיי געגאנגען אויף דעם זעלבן וועג. יעדער פון זיי האט מיטגענומען דעם לעצטן פארלאנג, דעם אייביגן סוד וואס מיר וועלן זיך קיינמאל ניט דערוויסן. אפשר איז דאס געווען דער פארלאנג אז עימיצער זאל בלייבן לעבן און געדענקען וועגן זיי, אז זייער נאמען זאל דערמאנט ווערן, אפשר. זייער סוד וועלן מיר זיך קיינמאל ניט דערוויסן. איזקא.
חבר דוד אייגנפעלד איז געווען האט גענומען אן אנטייל אין דער פארטיזאנען באוועגונג אין ווילנער געגנט. אט איז דאס ווארט חבר אייגנפעלד. אייגנפעלד.
דאס יאר קומען מיר זיך צוזאמען אביסל פארשפעטיגט. דער געטא. דאס יאר קומען מיר זיך צוזאמען אביסל פארשפעטיגט, דער געטא איז געווארן אומגעברענגט צווישן די ימים טובים. אין די ימים נוראים'דיגע טעג ווען טראדיציאנעלע אידן מאכן א שטיקל חשבון הנפש מיט זיך, מיט זייער וועלט און מיט זייערע מיטמענטשן, קומען מיר ווילנער אידן און אלע וואס האבן געלעבט אין ווילנע זיך צוזאמען כדי צו דערמאנען די ווילנע וועלכע האט געלעבט, געגלאנצט אין איר בליצייט, העלדיש געקעמפט און איז אומגעבראכט געווארן פון מערדערישע האנט, פארשניטן געווארן אויף אייביג.

ווילנע, די שטאָט פֿון גײַסט און תּמימות, ווילנע, ייִדישלעך פֿאַרטראַכט. אַזוי האָט געזונגען דער פּאָעט וואָלפֿסאָן אין זײַן בענקשאַפֿט נאָך זײַן היימשטאָט. אָבער די ווילנע, וואָס אַלע האָבן געקענט, ליב געהאַט, טײַער געהאַלטן און זיך געגרויסט מיט איר, איז מער ניט דאָ, איז אויף אייביק פֿאַרניכטעט, פֿאַרשטומט געוואָרן. און ווײַל זי איז מער ניט דאָ,

אין פוילן און ליטע. אין גאנצן פֿיר הונדערט יאר איז ווילנע געווען א אידישע שטאט. און אריינגעקומען אין דער אידישע געשיכטע איז זי, ווי א סך אנדערע אידישע שטעט, מיט א פאגראם, ביי וועלכן די איינציקע שול איז חרוב געווארן, די הייזער צעראבירט און פארברענט.

אין ווילנע וואס איז געוועזן דער צענטער פון די מתנגדים איז אויך געווארן דער צענטער פון די השכלה וואס האט געלייגט דעם גרונדשטיין פאר דער מאדערנער אידישער קולטור. און ווען די צייט איז רייף געווארן פאר אן ארבעטער באוועגונג

און פארשפרייט ציוניסטישע פארטייען פון אלע שאטירונגען. ווי א מעכטיגע כוואלע האבן די סאציאלע און נאציאנאלע באוועגונגען ארויסגעשפרודלט פון ווילנע און זיך שנעל פארשפרייט איבער די אידישע ישובים ארום. די אלע שטראמען האבן געשליפן, פאלירט און געשטאלטיגט די אייגנארטיגקייט פון ווילנער איד. און פון דער ווילנער יידישע געזעלשאפטלעכקייט. די יידישע עסקנים פון אלע ריכטונגען און שאטירונגען האבן זיך אויסגעצייכנט מיט פאלקסטימלעכקייט, זאכלעכקייט, אידעאליזם. ווילנע איז געווארן די קולטור-שטאט פון אלטן און נייעם יידנטום, מיט הונדערטער בתי מדרשים, ישיבות, כלערליי חברות און פאראיינען,

פון קבר פון גר צדק, און פון דער ווייט פארשפרייטער נעץ פון יידישע און העברעאישע שולן און גימנאזיעס, פון דער יידישע פרעסע, פון באקאנטע שרייבער און פאעטן, און פון אט דער געזעלשאפטליכקייט, האט ארויסגעשיינט ווי א לייכטורעם דער יידישער וויסנשאפטליכער אינסטיטוט ייווא.

און פאר זיין פאלק, פאר זיינע מענטשליכע רעכט, איז ער גרייט געווען צו קעמפן און צו ברענגען זיין לעבן אויף קידוש השם. דאס איז געוועזן ווילנע ביז צום אויסברוך פון דער צווייטער וועלט מלחמה. אין די ערשטע וואכן פון די מלחמה, נאך וואגלענישן איבער די פוילישע וועגן, האָט מיר דער פּליטים-שטראָם פֿאַרטראָגן קײן װילנע, די װילנע, װעגן װעלכע איך האָב אין מײַן יוגנט אַזױ פֿיל געלײענט און געהערט, און דער גורל האָט אַזױ געװאָלט, אַז איך האָב געלעבט אין װילנע בעת דער מלחמה, דורכגעמאַכט אַלע לײַדן פֿון װילנער געטאָ, אַרױס מיט אַ קאַמפֿסגרופּע פֿון געטאָ אין די נאַראָטשער װעלדער, און נאָך דער באַפֿרײַונג זיך צוריקגעקערט צו דער צעשטערטער װילנע. און ווילנע איז געווארן פאר מיר א היימשטאט. אריין אין געטא בין איך צוזאמען מיט א גרופע ווילנער פריינט. אריין אין געטא איז א צעשראקענע טערארעזירטע מאסע אידן אין פארלויף בלויז פון איין טאג. די ווילנער אידישע קהילה איז שוין דאן געווען צושטערט. פון א באפעלקערונג פון אַכציק טויזנט איז אריין אין צוויי געטאס בלויז פֿינף און דרײַסיק. די מיינסטע געזעלשאפטליכע טוער מיטן דאקטאר מיט דאקטאר וויגאדסקי בראש זענען שוין געווען אומגעבראכט. יעדע משפחה האט שוין פארלוירן נאנטע און אייגענע. אין די ערשטע וואכן פון געטא זענען מיט סיסטעמאטישע גרויזאמקייט אויסגעראטן געווארן דורך די נאציס נאך פֿופֿצן טויזנט אידן. און ס'האט זיך איינגעשטעלט איין געטא פון צוואנציג טויזנט, א רעשטל פון דער בליענדיגער, א רעשטל פון דער בליענדיגער ווילנער אידישער באפעלקערונג. טראץ דער שווערער שטימונג און צעווייטיקטע געמיטער ביי יעדן איינעם, האט אבער דאס געפיל פון זעלבסטערהאלטונג און אחריות איבערגעוואויגן, און דאס לעבן אין געטא האט זיך איינגעשטעלט. דער ווילנער פאלקס דאקטאר איז געשטאנען אויף זיין פאסטן מיט מסירות נפש גרייטקייט און געהאלפן קראנקע אין שפיטאל און אמבולאטאריום. די לערער און דערציער האבן מיט גרויס ליבע און איבערגעבנקייט אפט הונגעריגע און קראנקע אנגעהאלטן די טראדיציע פון ווילנער שולוועזן. עס זענען געווען טעטיג קינדערהיימען און טאג-היימען עס האט געארבעט א געזעלשאפטליכע הילפס קאמיטעט צו העלפן די פארארעמטע הונגעריגע אידן, עס האבן פונקציאנירט הילפס קיכן און קינדער פונקטן, און די אלע אינסטיטוציעס זענען געווען באהויכט מיט דעם גייסט פון ריינער געזעלשאפטליכקייט, און ניט געקוקט אויף דעם וואס מען האט געלעבט אין טאג, וואס מען האט געלעבט אונטערן טאג טעגליכן שאטן פון טויט און הונגער און ענגשאפט, נישט געקוקט אויף די שחיטות, נישט געקוקט אויף די אפטע דייטשישע וויזיטן אין געטא, און אויף די ברוטאלקייט פון דער צייט, איז דאס אידישע אינערליכע לעבן אין געטא געווען אויף א הויכן אחריות'פולן געזעלשאפטליכן ניווא. און ווילנע איז אויך געווען די שטאט וואו די פונקען פון ווידערשטאנד קעגן די נאציס האבן זיך זייער פרי

אין געטא, און האט באקומען דעם נאמען עף פע א, פאראייניגטע פארטיזאנער ארגאניזאציע. געהיים, שטארק פארקאנספירירט, האט די עף פע א אנגעהויבן צו ארבעטן. אבער די געטא מענטשן האבן דאך דערפילט אין דער לופטן אז עפעס קומט פאר אין געטא, אז אין געטא איז פארהאן א ווידערשטאנדס כח. און די קעמפער האבן דערפילט די געוואלדיגע אחריות וואס דער גורל האט אויף זיי ארויפגעלייגט, די גרויסע פאראנטווארטליכקייט פאר דער געטא באפעלקערונג. די גאנצע ארגאניזאציע האט זיך אריינגעווארפן אין דער ארבעט פון שאפן געווער, און געטוען האט מען עס אויף פארשידענע אופנים. א טייל האט מען געקויפט אויסערן געטא, די גרעסטע טייל פון געווער אבער האבן קעמפער מיט גרויס מסירות נפש ארויסגעטראגן פון די דייטשישע מאגאזינען ווי מען האט זיי גענומען אויף צוואנגס ארבעט. אין די נעכט אויף געהיימע פונקטן האבן יונגע בחורים און מיידלעך זיך געלערנט שיסן און באגיין מיט געווער און אויפרייס מאטריאל. אין די פארטאגן פלעגן פון געטא פיל מאל ארויסגיין דיווערסיע גרופן צוזאמען מיט די ארבעטס גרופן. און ווען מען האט געהערט ערגעץ ניט ווייט פון שטאט האט מען אויפגעריסן א באן-ליניע, האבן די געטא-קעמפער גאנץ גוט געוואוסט אז דאס איז די ארבעט פון זייערע חברים. צו דעם גייסט וואס האט געהערשט צווישן די חברים אין די קאמפס-גרופן איז קיין גלייכן ניט געווען, ניט געקוקט וואס ס'איז געווען א צוזאמענשטעל פון פארשידענע פאליטישע ריכטונגען, איז דאס צוזאמענלעבן און איבערגעבנקייט געוועזן אויף לעבן און טויט. און ס'איז נישט געווען קיין וואונדער און ס'איז נישט געווען קיין צופאל. דאס איז געווען א אידעאליסטישע יוגנט, אויסגעוואקסן און דערצויגן אין ציוניסטיש-חלוצישן גייסט און סאציאליסטישע אידעאלן, האבן זיי אין קאמף פאר די חשיבות פון זייער פאלק, פאר דער דערהויבונג פון מענטשליכקייט איבער רשעות און שנאה, געזען זייער אויפגאבע אלס אידן און מענטשן.

איך באגריס אייך צו אייער קומען אין וואלד, אייער ערשטע אויפגאבע וועט זיין צו ברענגען די יוגנט פון געטא, און איך דערווארט אז זיי זאלן קומען אין די הונדערטער און טויזנטער. ליידער זענען עס געוועזן פוסטע ווערטער.

האט זיי דערווארט די גרעסטע אנטוישונג. פלוצלינג האט די אנפירונג פון די בריגאדע זיך דערשראקן אז זיי האבן צו פיל אידן, און מען וועט די פארטיזאנער באוועגונג באטראכטן ווי א אידישע, און עס האט זיך אנגעהויבן פארשידענע נגישות אויף אונזערע קעמפער. טייל האט מען בגעוואלד אנטוואפנט, וואס איז געווען א בפירושער פארברעכן, ווייל קיינער האט נישט געהאט קיין רעכט, אפילו לויט די דעמאלטסדיגע רוסישע פארטיזאנער געזעצן, צוצונעמען אליין דעראבערטן געווער. אנדערע האט מען צוגענומען בגדים, שיך, וואס נאר עס האט זיך געלאזט. צולעצט האט מען בלויז א טייל מענטשן צוגעלאזט צו די קאמפס אפטיילונגען, די איבריגע זענען געבליבן אויף הפקר. און דא קומט ווידער צום אויסדרוק די גייסטיגע שטארקייט פון אונזער יוגנט, מען האט זיך פשוט נישט געלאזט דערנידריגן. די וואס האבן יא געהערט צו די קאמפס גרופן האבן געהאלפן די אנדערע, און ביסלעכווייז מיט די אייגענע כוחות האבן מיר זיך אין וואלד איינגעבירגערט. אבער דער אנטיסעמיטיזם האט זיך זייער שטארק געלאזט פילן דעם גאנצן יאר וואס מיר זענען געווען אין וואלד, און אידישע קעמפער האבן זיך זייער שטארק געמוזט היטן סיי פאר די נאציס, און עס וועט קלינגען אומגלויבליך, און ליידער אויך פאר די מיטקעמפער ניט אידן. די אידישע קעמפער זענען צעטיילט געווארן צווישן אלע אטריאדן פון דער בריגאדע,

וועלכע האבן העלדיש געקעמפט און אין קאמף אוועקגעגעבן זייערע לעבנס. און אין דעם גאנצן יאר וואס מיר זענען געווען אין וואלד האבן מיר זיך באמיהט צו לעבן אויף א קולטורעלן און ווירדיגן אופן ווי עס פאסט פאר ווילנער. אין די פרייע אוונטן, צווישן איין אויפגאבע און די צווייטע, אויפגאבעס וואס זענען מייסטנס געוועזן לעבנסגעפערליך, פלעגן מיר זיך צונויפקומען אין קליינע גרופן, און סוצקעווער פלעגט פאר אונז פארליינען זיינע ניי געשריבענע לידער. נאך קיינמאהל האט א פאעט נישט געהאט אזא דאנקבארע אוידיטאריע ווי מיר זענען עס געוועזן. נאך לאנגע טעג וואגלענישן איבער די פארבלאטיקטע און פארשנייטע וועגן, ווען אנדערע פארטיזאנער פלעגן גיין אין די דערפער שיכור'ן, פלעגן מיר זיך צוזאמענקומען און זינגען אידישע און העברעאישע לידער, און שמערקע פלעגט טראגן זיין געזאנג און זיינע מעשה'ס איבער די וואלד שטיבלעך. און ווען ס'איז געקומען פורים, האט זיך געפונען א חבר וועלכער האט פאר אונז געליינט א מגילה אזויפיל וויפיל ער האט געדענקט פון אויסנווייניג. דאס זענען געוועזן פאר אונז דערהויבענע מאמענטן. מיר האבן דאן געפילט אז נאר אזוי קענען מיר איינהאלטן די מענטשליכע און אידישע חשיבות. און אויף וויפל ס'האט זיך געלאזט, האבן די פארטיזאנער גענומען אויף זיך פאר זייער וויכטיגסטע אויפגאבע, צו באשיצן און צו באשפייזן די אלע אידן וועלכע מען האט נישט צוגעלאזט צו די קאמפס-אפטיילונגען. און דא האבן די אידישע פארטיזאנער ארויסגעוויזן אסאך איינפאלערישקייט און עקשנות, טראץ דעם וואס זיי האבן געוואוסט אז זיי שטעלן איין זייער אייגענע זיכערקייט, ווייל באזארגן מיט שפייז ניט קעמפער איז געוועזן שטרענג פארבאטן פון די אנפירונג. און אזוי האט עס אנגעהאלטן ביז די לעצטע טעג פון אונזער זיין אין וואלד.

מוזן מיר געדענקען אז נישט געקוקט אויף דעם וואס מיר אליין לעבן אין א פריי דעמאקראטיש לאנד, לעבט א דרײַ מיליאניגע אידישע ישוב אין רוסלאנד אין א שווערן ביטערן קאמף צו דערהאלטן זייער אידישקייט. צו אונזער גרויסע איבערראשונג גרייכט נאך דער סאוויעטישער אנטיסעמיטיזם שטארקער ווי דער צארישער. מיט א בפירוש'ן ציל צו פארניכטן אלס וואס איז אידיש, און צווינגט צו איר פולשטענדיגן גייסטיגן אונטערגאנג. אבער דער אידישער גייסט לאזט זיך נישט דערדריקן. מיר שטייען ערשטוינט פאר דעם פלוצלינגן דערוואכן פון אידישן באוואוסטזיין, און גראד ביי דעם יונגן דור סאוויעטישע אידן, וואס זענען זיך מקריב פאר זייער אידישקייט וואס זענען זיך מקריב פאר זייער אידישער און מענטשליכער חשיבות. מיר דארפן און מיר מוזן זיי אויסשטרעקן אונזער ברידערליכע האנט אין זייער עקשנות'דיגן קאמף. מדינת ישראל, נישט געקוקט אויף די געווינענע מלחמות, געפינט זיך נאך אלץ אין גרויס געפאר און שטייט טאג טעגליך אין קאמף קעגן דעם אראבישן טעראר.

ווערן מיר אויפגעציטערט ווייל יעדער פון אונז איז מיט טויזענטער פעדעם געבונדן מיטן ישוב פון ישראל, און ס'וועט נאך און ס'וועט זיך נאך פארלאנגען אסאך מסירות נפש און קרבנות ביז מיר וועלן בייקומען די שונאים. און נאר מיטן ערציען א דור

קען ארויסגעבן אידן וואס וועלן זיין גרייט פונקט אזוי ווי די ווילנער אידן זענען געוועזן גרייט צו העלפן אידישע ישובים אויף דער גאנצער וועלט וואו זיי געפינען זיך באדראעט. און נאר מיט ערציען פון אזא דור קענען מיר אויף א ריכטיגן און ווירדיגן אופן באעהרן די אומגעקומענע פאלקסטימליכע

נאָך די אומגעקומענע אונדזערע נאָענטע פֿון װילנע האָבן מיר זײער אַ סך צו פֿאַרדאַנקען אײנעם פֿון אונדז, װאָס טראָגט דעם גאַנצן עול, דעם גאַנצן יאָך, אין משך פֿונעם גאַנצן יאָר כּדי אױפֿצוהאַלטן אונדזער אָרגאַניזאַציע, דעם װילנער פֿאַרבאַנד, און זען, אַז עס זאָל עקזיסטירן און טאַקע אײַנאָרדנען אַלע יאָר די אַזכּרות. און דאס איז דער חבר טראפונסקי וועט זיי אייך זאגן אפאר ווערטער וועגן אונזערע אוועקגעגאנגענע מיטגלידער פון אונזער ארגאניזאציע אין משך פון די יארן. חבר טראפונסקי.
ווי איר האט פריער געהערט פון אונזער פארזיצער און חבר גראסמאן, אז דער ווילנער פארבאנד עקזיסטירט שוין אַכט און צוואַנציק יאר. און אַכט און צוואַנציק יאר ווי מיר פירן דורך אזוינע אונטערנעמונגען, אזוינע אזכרות און דערמאנונגען. פאר די אַכט און צוואַנציק יאר האט זיך זייער אסאך געענדערט, ניט נאר דא אין מאנטריאל נאר בכלל אין דער וועלט. אבער כדאי צו דערמאנען אז אין די אַכט און צוואַנציק יאר האבן מיר פארלארן אסאך מענטשן פון אונזערע ווילנער דא אין מאנטריאל, וועלכע האבן אקטיוו, איך זאג אקטיוו, צוגעהאלפן אז דער פארבאנד זאל עקזיסטירן און זאל געדייען, און דערפאר גיבן מיר זיי אפ דעם דאזיגן כבוד וועלכע זיי האבן כשר פארדינט. צום באדויערן איז די ליסטע ווערט לענגער און לענגער, אבער מיר ווילן זיי אלעמען דערמאנען אט אזוי ווי זיי האבן זיך פארדינט. סער מיסטער דנישעווסקי, מיסטער און מיסיס יוסף ראזענהעק, מיסיס אזו, מיסיס קאהן, מיסיס שווארץ און איר טאכטער מיסיס עטל באסקין, מיסטער און מיסיס משה באך און זיין פרוי רחל און די זין ראבערט און אליהו באך, מיסטער קלעצקי, מיסטער יוסף סעגעם, מיסטער טעמפער, מיסטער משה מירסקי, מיסטער חיים באדנשטיין, מיסטער אריה סלוצקי, מיסטער העשל רעמיגאָלסקי און זיין פרוי רחל, מיסטער בצלאל שטערן און זיין פרוי, און די זין פּאָל און סידני שטערן. יקותיאל פּראָבע, דובע אנדרושעווסקי, מיסטער ברעגמאן, וועלכער איז געווען זייער אקטיוו, דער דירעקטאָר פון ארבעטער-רינג, און זיין זון, זיין ברודער האַרי.

מיסטער קושע בערגער, מיסטער מאַקס קיסלער, מיסטער יצחק ווייסבאָרד און מיסיס קופּאַנסקי וועלכע געשטאָרבן אין ישראל און גאָר לעצטנס אונזער וועטעראַן משה שערעס. ס'כדאי אויך צו דערמאָנען אַז אין דעם יאָר האָבן מיר פאַרלאָרן אין ישראל איינעם פון אונזערע באַקאַנטסטע

פריינט, אונזער אפיציעלע פראגראם האבן מיר געענדיגט און מיר וועלן באלד צוטרעטן צו דעם צווייטן טייל פון דעם פראגראם, וועגן, וואס וועט וואס וועט אויסגעפירט ווערן דורך די קינדער פון אונזערע פון אונזערע מיטגלידער. איך איידער מיר הייבן אן די פראגראם וויל איך באדאנקען

נאר אריבערגעבן אייניגע ווערטער וועגן זייער א וויכטיגן ענין איידער מיר טרעטן צו צו דער פראגראם, דאס איז וועגן אונזער מאנומענט נאך די אומגעקומענע אין ווילנע. מיט א פאר יאר צוריק האבן מיר פראקלאמירט א קאמפיין פאר אויפשטעלן א מאנומענט, און עס האט גענומען א געוויסע צייט ביז וואנען מיר האבן ערלעדיגט פארשידענע טעכנישע ארגאניזאציאנעלע עניינים, אבער מיט א מיט א קורצע צייט צוריק האבן מיר באקומען א פלאץ און מיר האבן א זייער פיינעם מאדעל פראיעקט פון א פון א מאנומענט און מיר האבן שוין אויפגעזאמעלט פאר דער צייט איבער פינף טויזנט דאלער. דאס געלט איז פאראן, א טייל פון דעם איז אויסגעגעבן געווארן, אבער עס פאדערט זיך נאך אזוי פיל וויפיל מיר האבן כדי די מאנומענט אוועקצושטעלן. ווען מיר האבן פראקלאמירט דעם קאמפיין מיט א פאר יאר צוריק, איז דאס געווען אונזער פארלאנג אז צום דרייסיגסטן יארטאג פון דער ליקווידאציע פון ווילנער געטא, דאס מיינט איבער א יאר אין סעפטעמבער, זאל מען שוין האבן דעם דאזיגן מאנומענט אויפגעשטעלט. אן אנהייב און א גאנץ פיינעם אנהייב האבן מיר געמאכט. די פארוואלטונג האט זיך אין משך פון א לענגערער צייט פון א סך זיצונגען זיך מיישב געווען און ארגאניזירט אז מען זאל זיין, מען זאל מאכן די זאמלונג, אבער מיר מוזן שוין איצטער, גלייך נאָך דער פֿאַרזאַמלונג, זען, אַז די איבעריקע סומע זאָל געשאַפֿן ווערן, כּדי מיר זאָלן קענען האָבן די מעגלעכקייט אין משך פֿון דער צייט די מאָנומענט אויפֿשטעלן. און מיר בעטן אײַך זייער, איר זאָלט עס האָבן אין זינען, חברים וועלן בײַ אײַך זײַן, און זיי וועלן זיך ווענדן צו אייך וועגן דער באשטייערונג, די וואס האבן שוין געגעבן וועט, צו די וועט מען נישט גיין, פארשטייט זיך, נאר די וואס האבן זיך נאך נישט באשטייערט, אדער זיי האבן צוגעזאגט און זיי האבן נאך נישט דערפילט זייער צוזאג, וועט מען גיין צו זיי אין די נאנטסטע טעג און מיר בעטן אייך זייער אז איר זאלט די דאזיקע חברים אויפנעמען בסבר פנים יפות און נישט בלויז נאכאמאל צו זאגן נאר גלייך געבן זייער באשטייערונג און מיר זענען די פארוואלטונג טיף איבערצייגט אז מיר האבן די מעגליכקייט דאס צו טון ווען אלע מיטגלידער זאלן דאס ערלעדיגן און אויב מיר וועלן דאס טון אויב מיר וועלן צום דרייסיגסטן יארטאג קענען אופשטעלן א ווירדיגן א שיינע מאנומענט וואס זאל זיין צום אנדענק פון אונזערע אומגעקומענע ווילנער און פון די ארומיגע שטעט וועלן מיר דעמאלט דערפילן אונזער פאראנטווארטליכקייט און אונזער חוב לגבי די אומגעקומענע ווייל מיט דעם קומען אלע יאר און מאכן אזכרה וואס דאס אליין פאר זיך איז זייער פיין ווייל דעמאלט קומען זיך צונויף אלע אונזערע חברים אלע מיטגלידער, אבער דאס איז נאך נישט דורכגעפירט אונזער פאראנטווארטליכקייט פאר אונזערע נאנטע, און מיר בעטן אייך זייער אז איר זאלט באמיען אין משך פון דער נאנטסטער צייט ווען מען וועט קומען צו אייך איר זאלט די דאזיגע זאך ערלעדיגן. נאך דער פארזאמלונג וועט איר קענען צוקוקן דעם פראיעקט פון דעם דאזיגן מאנומענט וואס מ'האט אויסגעארבעט און מיר האבן זייער אסאך וועגן דעם באטראכט און זייער אסאך גערעדט וועגן דעם און כדי איר זאלט זען וואס מיר פלאנירן פאר א מאנומענט.

און צונויפגעשטעלט דעם מאטעריאל, דאס איז חבר'טע סימא דאוואנג, זי אליין איז זי א ווילנערין און זי איז געווען אין געטא, דאס איז אונזער אונזער טראדיציע אז די וואס נעמען אן אנטייל אין דער אין די היינטיגער פארזאמלונג, און פארזאמלונגען בכלל, זאלן זיין די וואס זענען דארטן געוועזן. אויסער מיר וואס איך בין דארטן נישט געווען. סימא.
צום יזכור טאג. אין דעם טאג באמיען מיר זיך אלעמאל

און אן אויסצוג פון שמערקע קאטשערגינסקי'ס א רעדע וועלכע ער האט געהאלטן מיט יארן צוריק דא אין מאנטריאל פאר זיין טויט. דאס איז אונז געלונגען א דאנק דער אפפערוויליגקייט פון אונזער פריינט אסטרעגער וועלכער האט אריינגעלייגט אסאך ארבעט און מי און געהאלפן אונז דורכצופירן די פראגראם. א דאנק.